א מענטש איז געגאנגען איינפלאנצן פול המצרי. פול המצרי זענען קליינע בונדלעך, קליינע זרעים, וואס דאס האט א דין אזוי ווי קטניות. יעצט די הלכה, מ' האבן געזאגט לגבי קטניות, ווי אזוי ווייס איך צו וועלכע יאר די קטניות באלאנגט? קוק איך, ווען האט עס משריש געווען? ווען האבן זיך די ווארצלעך אנגעכאפט? עס האט זיך אנגעכאפט פאר ראש השנה באלאנגט עס צום פריערדיגן יאר, האט זיך עס אנגעכאפט לאחר ראש השנה באלאנגט עס צום נייען יאר, דאס הייסט אפילו עס וואקסט ווייטער דורכן גאנצן יאר, אבער טאמער די ווארצלעך האבן זיך אנגעכאפט פאר ראש השנה איז דאס פשט דאס איז דא קוק איך דאס ס'באלאנגט צום פריערדיגן יאר, איי ס'וואקסט שפעטער ווייטער דאס גייט מיך נישט אן, איך קוק אייביג בתר השרשה ווען האבן זיך די ווארצלעך אנגעכאפט. איז אויף דעם זאגט רבי שמעון שזורי, וואס איז, א מענטש געגאנגען איינפלאנצן די פול המצרי, למעשה א חלק האט זיך אנגעכאפט פאר ראש השנה, א חלק האט זיך אנגעכאפט נאך ראש השנה, איז בעצם האב איך דא די אלטע מיט די נייע צוזאמען, יעצט גיין געבן תרומות און מעשרות און פשוט יעדער האלטן סעפרעט איז א שווערע זאך, ס'איז א גרויסע טירחה. האט רבי שמעון שזורי געזאגט איך האב אן עצה. מיין עצה איז, ברענג אלעס אריין אין איין גרויסע פלאץ, מיש עס גוט אויס, די גאנצע וועירהאוז אלעס מיש עס אויס אינגאנצן, אזוי האסטו די אלטע מיט די נייע ממש גוט אויסגעמישט, יעצט גייסטו אריינגיין, גייסטו ארויסנעמען תרומות און מעשרות, אין דיין תרומות און מעשרות אינעווייניג ליגט דאך אויך אויסגעמישט אלט מיט ניי, קומט אויס איך געב נישט מן החדש על הישן, איך געב נישט מן הישן על החדש, אין דעם ליגט אלעס אינעווייניג, די נייע איז פאר די נייע, און די אלטע איז פאר די אלטע. דאס איז געווען דער פאטענט, דאס איז געווען דער געדאנק וואס רבי שמעון שזורי האט געזאגט. האט די גמרא געזאגט איין מינוט, וויאזוי ארבעט עס? פארוואס האלט ער אזוי? פארוואס קען איך דאס טון? זאגט ער אזוי, איך האלט יש בילה, ס'איז דא אזא מושג איך קען אויסמישן, די מינוט וואס איך האלט יש בילה איך קען א זאך גוט אויסמישן, איז נישט קיין פראבלעם יעצט ווען איך גיי קומען נעמען תרומות און מעשרות, אין מיין תרומות און מעשרות איז דאך אויך גוט אויסגעמישט די אלטע מיט די נייע, אויב אזוי האב איך נישט קיין שום פראבלעם, קען איך נעמען אזוי תרומות און מעשרות. איז מיט דעם לאמיר אנהייבן די גמרא, די לעצטע זעקס שורות דף י"ג עמוד ב'. אמר רבי יצחק בר נחמני אמר שמואל, הלכה כרבי יוסי בן כיפר שאמר משום רבי שמעון שזורי. זאגט רבי יצחק בר נחמני, און איך זאג איבער א מימרא בשם שמואל, זאלסטו וויסן, די הלכה איז טאקע אזוי ווי דעם, מען קען טון דעם שטיקל, מען קען נעמען קטניות, איך קען זיי אויסמישן צוזאמען, און נאכדעם וועל איך געבן די תרומות און מעשרות. דער געדאנק וואס רבי שמעון שזורי זאגט דא, דאס קען איך טון. און לכאורה פארוואס, לאמיר פארשטיין וויאזוי ארבעט עס, אזוי ווי מען האט פריער דערמאנט, יש בילה, איך גיי אויסמישן די גאנצע זאך, ווען איך מיש עס גוט אויס, ליגט דאך אין מיין תרומות און מעשרות אויך גוט אויסגעמישט, קומט אויס, די נייע איז פאר די נייע, די אלטע איז פאר די אלטע, און איך געב נישט איינס אריבער אויפן צווייטן. אויף דעם פרעגט די גמרא, מתקיף לה רבי זירא, קומט רבי זירא און ער פרעגט איין מינוט, רבי יצחק בר נחמני, דו זאגסט מיר דא איבער א מימרא בשם שמואל, אז שמואל האט געזאגט, די הלכה איז כרבי יוסי בן כיפר שאמר משום רבי שמעון שזורי, מען קען נעמען קטניות און מען קען זיי אויסמישן. פרעגט רבי זירא, מי אמר שמואל הכי? האט דען שמואל געזאגט אזא זאך? געזאגט אזוי, פארוואס נישט? והאמר שמואל לכל אין בילה, חוץ מיין ושמן. רבי זירא פרעגט איין מינוט, שמואל איז דאך דער וואס האט געזאגט אז לכל אין בילה, מען קען נישט גוט אויסמישן. דו ווייסט וואס מען קען יא גוט אויסמישן? דאס איז שמן, דאס איז יין, א ליקוויד דאס קען איך גוט אויסמישן. כ'נעם עס, כ'לייג עס אריין אין איין קאנטעינער און כ'שאקל עס אויס, מישט זיך עס גוט אויס. אבער צו זאגן קטניות קען איך אויסמישן איינס מיטן צווייטן? אוודאי נישט. איז פרעג איך דיך, וויאזוי קענסטו מיר קומען זאגן בשם שמואל, זאלסט עס וויסן, די הלכה איז אזוי ווי רבי יוסי בן כיפר שאמר משום ר' שמעון שזורי, אז וואס מ'קען נעמען א ווערהאוז מ'קען עס גוט אויסמישן ווייל יש בילה. אויף דעם פרעגט רבי זירא איין מינוט, שמואל אליינס האט דאך געזאגט אז ס'נישט דא אזא זאך ווי בילה, מ'קען נישט גוט אויסמישן. אויב אזוי וויאזוי קענסטו מיר קומען זאגן, זאלסטו וויסן, די הלכה איז אזוי ווי רבי שמעון שזורי, מען קען גוט אויסמישן, מען קען גיין אויסמישן מיינע גאנצע תבואה דא, מיין אלע מיינע אלע קטניות קען איך גיין אויסמישן, וואס לכאורה די סיבה איז ווייל יש בילה, פרעגט ער לכאורה דאס ארבעט נישט. ענטפערט די גמרא, אשתמיטתיה הא דאמר שמואל, הכל הולך אחר גמר פרי. רבי זירא דיין קשיא איז א עכטע גוטע קשיא, אבער דו האסט פארגעסן איין פרט. זאלסטו וויסן די סיבה פארוואס שמואל זאגט אז די הלכה איז אזוי ווי רבי שמעון שזורי איז נישט ווייל ער האט געהאלטן יש בילה, אוודאי נישט, ער האט דאך קלאר געהאלטן מען קען גארנישט אויסמישן, וואס מען קען אויסמישן איז נאר ליקוויד, אבער צו גיין זאגן איך האב דא קטניות און איך קען זיי גוט אויסמישן, דאס אוודאי נישט. איי אויב אזוי, רבי יצחק בר נחמני, וויאזוי קענסטו זאגן אז די הלכה איז אזוי ווי רבי שמעון שזורי? לכאורה די סיבה איז דאך נאר ווייל איך זאג מ'קען אויסמישן, תירוץ איז ניין. ער האט געהאלטן הכל הולך אחר גמר פרי. זאלסטו וויסן, ווען איך פלאנץ איין די פול המצרי, דו האסט געמיינט אז ס'כאפט זיך אן, די יאר גייט לפי ווען ס'האט כאפט די ווארצלעך. און אויב אזוי האב איך א חלק אלטע, א חלק נייע, און דא האב איך יעצט א פראבלעם. אויף דעם זאגט שמואל ניין, איך האב געהאלטן הכל הולך אחר גמר פרי. די קטניות זאלסטו וויסן, זיי ווען איך קוק די יאר, ווי קוק איך די יאר איז עס פון פריעדיגע יאר צו די נייע יאר, קוק איך ווען איז עס גרייט געווארן. איז אויב אין די מעשה איז פשט איז די ווארצלעך האבן זיך אנגעכאפט פאר ראש השנה און א חלק ווארצלעך האבן זיך אנגעכאפט נאך ראש השנה, אבער למעשה געוואקסן דאך אלע שפעטער אין דורכן יאר, און די גמר פרי איז דאך געווען צוזאמען. אויב אזוי קומט דאך אויס אויב די גמר פרי איז געווען צוזאמען קומט אויס האב איך דא נאר חדש איך האב בכלל נישט קיין ישן אויב גיי איך קוקן אויפן צייט ווען ס'האט געכאפט די ווארצלעך און דאס איז מיין דיפיינינג ליין ביסטו גערעכט א חלק געווען פאר ראש השנה א חלק געווען נאך ראש השנה. פארשטיי איך קען זיי נישט מישן איינס מיטן צווייטן. אבער דא איז נישט דאס געווען די מעשה. איך האלט דאך הכל הולך אחר גמר פרי. אז איך האלט הכל הולך אחר גמר פרי, קוק איך אויף ווען האט זיך עס געענדיגט. אלעס האט זיך געענדיגט אויף איין צייט. אויב אזוי קומט אויס קען איך גיין נעמען די אלע פולים, איך קען נעמען די גאנצע פול המצרי, איך לייג עס אין איין גרויסע ווערהאוז, כ'קען געבן תרומות ומעשרות דערפון, אבער נישט ווייל איך האלט יש בילה אדער נישט, בילה איז נישטא, מען קען נישט גוט אויסמישן, נאר ביי וויין, ביי אויל, ביי ליקוויד קען מען גוט אויסמישן, דא קען מען נישט גוט אויסמישן, אבער די סיבה פארוואס איך קען יא געבן תרומות ומעשרות פון דא איז, ווייל אלעס איז חדש, ווייל איך האב געהאלטן הכל הולך אחר גמר פרי. איז זאגט ער צו רבי זירא, רבי זירא דיין קשיא געווען א גוטע קשיא, אבער די סיבה איז בכלל נישט די זעלבע וואס רבי שמעון שזורי זאגט, רבי שמעון שזורי איז טאקע מחדש זאלסטו וויסן, ביסט גערעכט מען קען עס ראטעווען די גאנצע קטניות, מען קען זיך אן עצה געבן דערמיט, אבער די סיבה פארוואס איך זאג אז מען קען זיך אן עצה געבן איז נישט די זעלבע ווי רבי שמעון שזורי, רבי שמעון שזורי די סיבה איז פארוואס קען איך געבן אים אן עצה דערמיט ווייל ער האלט יש בילה. מיין סיבה פארוואס איך האלט מ'קען זיך אן עצה געבן דערמיט, איז ווייל הכל הולך אחר גמר פרי, און אלעס איז חדש, עס איז נישט דא קיין אלט מיט ניי דא, עס איז נישט דא קיין אלט מיט ניי איז נישט דא קיין שום פראבלעם. און אויף דעם זאגט די גמרא וצריכא. אונז האבן דא דריי הלכות וואס אונז האבן יעצט בשם שמואל. די ערשטע זאך איז הלכה כרבי יוסי בן כיפר שאמר משום רבי שמעון שזורי, די ערשטע זאך, אז מ'קען ראטעווען די ווערהאוז, מ'קען זיך אן עצה געבן די תרומות און מעשרות. נאך א דין האבן מיר דא בשם שמואל. לכל אין בילה חוץ מיין ושמן. און שפעטער דא נאך איינס, הכל הולך אחר גמר פרי. דריי מימרא'ס וואס מ'האט דא בשם שמואל. אויף דעם זאגט די גמרא וצריכא איך דארף אלע האבן. און זאגט אזוי, דאי אשמעינן הלכה כר' שמעון שזורי, וואלט נאר געשטאנען, אז שמואל זאגט די הלכה איז אזוי ווי ר' שמעון שזורי, הוה אמינא משום דקסבר יש בילה. וואלט איך געמיינט ווען שמואל זאגט אזא ווארט און ער זאגט הלכה איז אזוי ווי ר' שמעון שזורי, אה, לכאורה האלט ער יש בילה. און פאר דעם קא משמע לן לכל אין בילה, פאר דעם זאגט מען גלייך נאך א מימרא, זאלסטו וויסן שמואל זאגט אויכעט לכל אין בילה חוץ מיין ושמן. מיין סיבה איז נישט אזוי ווי דו האסט יעצט געמיינט, אז איך גיי זאגן די הלכה איז אזוי ווי ר' שמעון שזורי, וויבאלד איך האלט אזוי ווי אים מען קען מישן. אוודאי נישט, לכל אין בילה, מען קען נישט מישן. יעצט ואי אשמעינן לכל אין בילה, זאג נאר אז לכל אין בילה. און אפשר דאס אליינס זאל זיין גענוג, דאס איז פשט אז נישט, ווייל הוה אמינא כרבנן סבירא ליה אז ער וואלט נאר געזאגט לכל אין בילה חוץ מיין ושמן, וואלט איך געמיינט אז אין וועירהאוז איז נישט דא קיין עצה, א חלק איז געווארן נשרש פאר ראש השנה, א חלק נאכדעם, מוז איך עס אלעס אוועקווארפן, איך וועל האלטן אזוי ווי רבנן וואס קריגט זיך מיט ר' שמעון שזורי. קא משמע לן הלכה כרב שמעון שזורי, פארדעם זאגט ער זאלסטו וויסן, הלכה איז אזוי ווי רב שמעון שזורי, די וועירהאוז, די אלע פלאצן וואס איך האב דא אוועקגעלייגט מיין קטניות, איך האב אן עצה דערפאר, איך קען עס ראטעווען, אבער איך האלט אויכעט לכל אין בילה חוץ מיין ושמן. יעצט ואי אשמעינן הני תרתי וואלטן נאר געשטאנען די צוויי מימרות, הוה הוה אמינא קשיא דשמואל אדשמואל, לכאורה וואלט איך געזאגט ס'דא דא א סתירה אין שמואל אליינס, שמואל, פון דא לכאורה איז משמע ער זאגט די הלכה איז אזוי ווי ר' שמעון שזורי, דאס מיינט דאך לכאורה אז יש בילה, למעשה אונז האבן נאך א מימרא אין שמואל וואס שמואל זאגט לכל אין בילה חוץ מיין ושמן, פשט מען קען נישט מישן, שמואל מאך אפ, קען מען יא מישן, און וועגן דעם האלטסטו אזוי ווי ר' שמעון שזורי, אדער ניין זאגסטו מען קען נישט מישן נאר יין ושמן. איז קא משמע לן וועגן דעם דארף איך האבן די דריטע מימרא וואס ער איז דיר מסביר הכל הולך אחר גמר פרי, אלעס גייט אזוי ווי די גמר פרי, און פאר דעם די וועירהאוז, ווען איך קען דא ראטעווען מיין קטניות איז דאס נישט די סיבה אזוי ווי ר' שמעון שזורי האט געזאגט, ר' שמעון שזורי'ס סיבה איז געווען טאקע איך קען טוהן דארטן, איך קען געבן תרומות און מעשרות, ווייל ער האט געהאלטן יש בילה, אבער איך האלט ניין, זאלסטו וויסן לכל אין בילה חוץ מיין ושמן, נישט דאס איז מיין סיבה, וועסט מיר פרעגן וואס איז יא מיין סיבה, וויאזוי קען איך גיין געבן תרומות און מעשרות, אויף דעם וועל איך דיר ענטפערן הכל הולך אחר גמר פרי, וויבאלד דאס איז א וועירהאוז נאר מיט חדש, ביסט גערעכט טאקע די השרשה איז געווען א חלק פאר יום טוב, א חלק נאך ראש השנה, אבער ניין איך האלט דאך די חלק וואס האט זיך אריינגעכאפט אויפן ערד דאס איז נישט וואס מאכט די צייט, דאס וואס מאכט די צייט איז הכל הולך אחר גמר פרי, גרייט איז עס אלעס געווארן אויפן זעלבן יאר. אויב אזוי פארשטיי איך זייער גוט, קום איך צו מיין גרויסע וועירהאוז וואס איז אנגעפילט פול מיט פול המצרי, פאר ראש השנה און נאך ראש השנה, אבער ס'גייט נישט אן, קענסטו געזונטהייט געבן תרומות און מעשרות, ווייל אלעס איז חדש, ס'איז אלעס איין לאט. זאגט ער ווייטער אבער ואי אשמעינן הכל הולך אחר גמר פרי, ווייסט וואס זאגט נאר הכל הולך אחר גמר פרי, און אפשר מיט דעם וועל איך שוין אלעס קלאר פארשטיין, אבער זאגט די גמרא ניין, הוה אמינא אפילו תבואה וזיתים נמי, וואלטסטו געמיינט אבער הכל הולך אחר גמר פרי, יעדע זאך, נישט קיין חילוק וואס ס'איז, אפילו תבואה, אפילו זיתים, וואס דארטן בעצם גיי איך בתר שליש, קען איך זאגן ניין, א נייע זאך, א נייע הלכה, הכל הולך אחר גמר פרי, יעדע זאך גייט נישט אן א דאורייתא א דרבנן, אייביג גיי איך נאר קוקן אויף גמר פרי, גייט מיר נישט אן קיין שליש, גייט מיר נישט אן קיין השרשה, גייט מיר נישט אן אפשר אפילו נישט קיין חנטה, גארנישט, איך גיי נאר הכל הולך אחר פרי. אז שמואל וואלט נאר געזאגט דאס וואלסטו געמאכט אזא טעות, קא משמע לן, פאר דעם זאג איך דיר די ערשטע מימרא, זאגט ער הלכה כרבי שמעון שזורי, במאי דפליג, ער זאגט ווען זאג איך הכל הולך אחר פרי, נאר אויף דעם וואס ס'איז געווען א מחלוקת צווישן רב יוסי צווישן רב שמעון שזורי מיט חכמים וואס אונז האבן נישט די רבנן, ווי דאס ברענגט שוין רש"י ארויס. אבער למעשה זאגט ער, ווען איך זאג הכל הולך אחר גמר פרי, מיין איך נאר פאר ארויסצוברענגען אז איך האלט טאקע אזוי ווי רבי שמעון שזורי, וויבאלד מען רעדט פון קטניות, ביי קטניות זאג איך דיר זאלסטו וויסן הכל הולך אחר גמר פרי, און פארדעם האב איך א גאנצע ווערהאוז מיט קטניות וואס א חלק געווען פאר ראש השנה א חלק נאך ראש השנה, קען איך עס ראטעווען אן קיין שום פראבלעם, אלעס איז חדש. פרעגט די גמרא ולשמעינן הני תרתי, ווייסט וואס יעצט איז דאך אלעס מסודר, לאז הערן די ערשטע הלכה, אז דווקא דארטן ביי קטניות האלט ער דעם דין פון הכל הולך אחר גמר פרי, ברענג אויך הכל הולך אחר גמר פרי צו זאגן זיין סיבה פארוואס ער זאגט מען קען ראטעווען דעם פלאץ איז נישט אזוי ווי רבי שמעון שזורי אלץ בילה, נאר פשוט ווייל הכל הולך אחר גמר פרי, לכל אין בילה למה לי, פארוואס דארף איך בכלל האבן די מימרא פון לכל אין בילה? אויף דעם זאגט די גמרא קא משמע לן דליין ושמן יש בי ל, כ'מוז דיר דאך לאזן וויסן זאלסטו וויסן, פאר יין מיט שמן דארטן בין איך יא מסכים, אין אזא פאל בין איך מסכים אז יש בי ל. ווען זאג איך אין בי ל? דאס איז ביי קטניות, א הארטע זאך, דא קענסטו נישט געהעריג מישן. אבער איין זאך זאלסטו וויסן, א ליקוויד, יין, שמן, דאס קען מען יא גוט מישן. איז פאר דעם קומט לאמיר דא מסכם זיין לאמיר דא צוענדיגן די גמרא איז ווייטער אונז האבן געהאט א הלכה זאגט רבי שמעון שזורי איך האב א פלאץ קטניות האט זיך אויסגעמישט א חלק פאר ראש השנה א חלק לאחר ראש השנה קומט רבי שמעון שזורי זאגט ווייסט וואס קענסט געבן תרומות און מעשרות זאלסטו וויסן פארוואס האלט ר' שמעון שזורי איך קען געבן תרומות ומעשרות, ווייל איך קען גוט אויסמישן, אז איך קען גוט אויסמישן האב איך דאך גוט אויסגעמישט, נעם איך שפעטער ארויס תרומות און מעשרות, אין מיין תרומות און מעשרות ליגט אויך אינעווייניג אלט מיט ניי, געב איך מן החדש על החדש, מן הישן על הישן, סאו דאס איז אלעס זייער פיין און וואויל, אבער וויל ווייטער. זאגט ער, איך בין נישט מסכים צו דעם. זאגט שמואל, איך בין אויך מסכים צום דין, איך בין מסכים צו די דין וואס דו זאגסט אז מען קען ראטעווען דעם פלאץ, מען קען געבן תרומות און מעשרות, אבער נישט די זעלבע סיבה ווי דו זאגסט רבי שמעון שזורי, ווייל איך האלט אין בילה מען קען נישט גוט מישן. איי פארוואס לאז איך יא נעמען תרומות און מעשרות? פאר א נייע סיבה, מיין סיבה איז ווייל הכל הולך אחר גמר פרי, זאלסטו וויסן די אלע קטניות וואס דו האסט דא גענומען זענען אלע פון איין יאר, ס'איז אלעס חדש, ווייל מיר גייט נישט אן צו ס'איז נשרש געווארן פאר ראש השנה לאחר ראש השנה, האט גארנישט מיט מיך, איך קוק ווען איז דאס געענדיגט געווארן, געענדיגט האט זיך עס אלעס אינמיטן יאר ערגעץ, אויב אזוי איז דאס אלעס פון איין יאר, איז אוודאי קען איך גיין געבן תרומות ומעשרות דערפון, עס קומט אויס, האבן דא ביידע וואס זאגן די זעלבע הלכה, איינער זאגט די סיבה פארוואס איך קען עס ראטעווען איז אלס יש בילה, און שמואל זאגט ניין, די סיבה פארוואס דו קענסט עס ראטעווען איז נישט אלס יש בילה, נאר וויבאלד כ'האלט די גמר פרי איז געווען שפעטער, אויב אזוי איז דאס אלעס חדש, איז אוודאי קענסטו געזונטהייט גיין געבן דארטן תרומות און מעשרות. זאגט די גמרא ווייטער, תניא רבי יוסי הגלילי אומר, זאגט רבי יוסי הגלילי, וואס מ'האט ביז אהער דערמאנט אז ביי תבואה זיתים גיי איך בתר שליש, וואס הייסט בתר שליש? אז ס'איז געוואקסן די שליש אינעם צווייטן יאר באלאנגט עס צום צווייטן יאר, למאי נפקא מינא? מעשר שני, אז ס'איז געוואקסן די שליש איז געווען אינעם דריטן יאר באלאנגט עס צום דריטן יאר, מעשר עני. דאס ווייס איך פונעם פסוק, אזוי האט מען געהאט געברענגט, ועשת את התבואה לשלש השנים, אל תקרא לשלש, אלא לשליש. אבער וואס אונז האבן געזאגט לגבי אילן, דארטן גיי איך בתר חנטה, וואס מיר האבן געזאגט לגבי ירקות, גיי איך בתר לקיטה, אויף דעם קומט רבי יוסי הגלילי און ער זאגט, איך האב א אסמכתא דערפאר.

זאגט אזוי, איך צונעם דעם פסוק און איך טייטש עס אביסל אנדערש, באספך, ווען דו קומסט אייננעמען, דו ברענגסט אריין דיין תבואה, דאס הייסט פון דיין ביימער די פירות, ווען דו ברענגסט אריין די ירקות, זאלסטו וויסן, מגרנך ומיקבך. קוק דארטן וויאזוי דו פירסט דיך, און לערן איך פון דארטן, וויאזוי ליין איך, וואס איז פונעם פריערדיגן יאר, און וואס באלאנגט צום נעקסטן יאר, און ער זאגט אזוי, די כלל איז פשוט, מה גורן ויקב מיוחדים שגדלים על כל שנה שעברה, אזוי ווי דארטן ביי גורן ויקב, זיי זענען מיוחד שגדלים על מי שנה שעברה, איך גיי בתר שליש, פארוואס גיי איך בתר שליש? ווייל ווען די תבואה איז אנגעקומען צו א מצב פון שליש, בעצם איז ער גרייט, בדוחק קען איך אים עסן, ער איז שוין מער נישט געבינדן צו וואסער. אויב אזוי דו ביסט שוין מער נישט געבינדן צו וואסער, יעצט דארפסטו געבן תרומות און מעשרות. נישט יעצט מוז איך עס געבן, נאר יעצט איז מיין דעדליין, דאס איז מחליט, דו באלאנגסט צום צווייטן יאר, דו באלאנגסט צום דריטן יאר. דאס הייסט די מינוט וואס דו מוזט שוין מער נישט צוקומען צו וואסער, זאג איך אקעי, יעצט דאס איז געשען אינעם צווייטן יאר, דאס איז געווען ביי שליש, איז געווען אויפן צווייטן יאר, באלאנגסטו צום צווייטן יאר. ביסט מער נישט געווען געבינדן צום וואסער, די שליש איז געווען אויפן דריטן יאר, פיין באלאנגסטו צום דריטן יאר. איז אויב אזוי זאגט ער זאלסט וויסן, מה גורן ויקב מיוחדין שגדלים על מי שנה שעברה, ומתעשרין לשנה שעברה, לפי דעם גיי איך אויך, איך גיי געבן די תרומות מעשרות לפי די פריערדיגן יאר, אף כל שגדלים על מי שנה שעברה, אזוי אויך למשל א בוים, וואס ער איז אויך גדלים על מי שנה שעברה, מתעשרין לשנה שעברה, ביז צום חנטה דארף ער צוקומען צו וואסער. איינמאל ס'איז געווען די חנטה, מוז ער שוין נישט האבן קיין וואסער, ער קען לעבן אויפן שרף האילן. ווי רש"י ברענגט ארויס אז דאס איז בעצם די וועג ווי די בוים ארבעט, ער ברענגט אריין וואסער, ער זאפט זיך איין, און שפעטער איינמאל ס'איז געקומען די מצב פון חנטה, יעצט איז ער פאר זיך אליינס, די שרף האילן, דאס גיבט איבער פאר די גאנצן בוים וואס ער דארף האבן. עס איז ווייטער מער נישט געבינדן צו וואסער פון די מצב פון חנטה. איז ווייטער די חנטה איז געווען אויפן פריערדיגן יאר, באלאנגט עס צו די פריערדיגע יאר. אז די חנטה איז געווען אויפן דריטן יאר, באלאנגט עס צום דריטן יאר. אבער יצאו ירקות שגדלים על מי שנה הבאה, ירקות איז אנדערש, ער דארף צוקומען צו וואסער א גאנצע צייט, אויב אזוי מתעשרין לשנה הבאה. וויבאלד די טרינקען טרינקען א גאנצע צייט, ער מוז א גאנצע צייט צוקומען צו וואסער ביז מען גייט אים שניידן, און א ראיה דו זעסט אז דו שניידסט אים גייסט גיין ווייטער געבן וואסער הייבט אן ווייטער צו וואקסן, איז וויבאלד דו מוזט צוקומען צו וואסער א גאנצע צייט, קען איך נישט זאגן בשעת שליש דאס אליינס איז גענוג, ווייל דו מוזט האבן וואסער א גאנצע צייט ביז מען גייט דיך שניידן, אויב אזוי זאג איך דיין זמן זאלסטו וויסן איז ווען, בשעת ווען איך שנייד דאס בשעת לקיטה. איז קומט רבי יוסי הגלילי בעצם און זאגט א פשוטע זאך, וואס איז די דעדליין, ווי אזוי בין איך מחליט די צווייטע יאר אדער די דריטע יאר, פשוט ביז ווען דארפסטו האבן וואסער? לגבי תבואה וזיתים ביז שליש מוזטו האבן וואסער, לגבי אילן ביז חנטה דארפסטו צוקומען צום וואסער, און לגבי ירקות ביז לקיטה דארפסטו האבן צום וואסער. אויף דעם זאגט די גמרא אבער רבי עקיבא אומר רבי עקיבא זאגט אנדערש, ניין. איך בין מסכים צום פסוק, באספך מגרנך ומיקבך, פון דארט לערן איך עס ארויס. אבער זאגט רבי עקיבא, זאלסטו וויסן אזוי, מה גורן ויקב מיוחדים שגדלים על רוב מים, ומתעשרין לשנה שעברה, איך מאך נישט קיין דעדליינס, ס'גייט נישט אן יא וואסער, נישט וואסער, ס'האט נישט מיט דעם. איך זוך וואס איז ענליך צו גורן, וואס איז ענליך צו מיין תבואה, און איך זאג דיר אזוי, אזוי ווי גורן ויקב מיוחדים שגדלים על רוב מים, אזוי ווי זיי, די גורן, די יקב, ער וואקסט פון רעגן וואסער, מען דארף נישט צוקומען געבן נאך וואסער, די רעגן וואסער וואס קומט אראפ, דאס אליינס איז גענוג, דאס איז גענוג פאר אים צו וואקסן. און פאר דעם געב איך אים טאקע מתעשרין לשנה שעברה, זאלסטו וויסן אף כל אף כל שגדלים על רוב מים מתעשרין לשנה שעברה, זאלסטו וויסן א בוים, די זעלבע זאך, איך דארף נישט גיין צום בוים אים צולייגן וואסער, די רעגן וואסער וואס קומט אראפ, דאס איז גענוג פארן בוים, מיט דעם קען ער וואקסן. פשט איז די ירקות, נישט די ירקות, די אילן, צוזאמען מיט די תבואות האבן די זעלבע נעטשער. זיי ביידע וואקסן אויף רעגן וואסער. אזוי ווי תבואה גיי איך אויפן שנה שעברה, די זעלבע זאך מיטן בוים אויכעט. יצאו ירקות שגדלים על כל מים, ירקות זענען אנדערשט, ביי זיי, זיי קענען נישט נאר וואקסן פונעם רעגן וואסער, מען דארף צולייגן נאך וואסער, שגדלים על כל מים, מען דארף נאך ברענגען נאך וואסער אחוץ דעם רעגן וואסער. אויב אזוי איז ער אנדערשט, ומתעשרין לשנה הבאה, פארדעם אים גיי איך בשנה הבאה, בשעת'ן לקיטה. און בעצם רבי עקיבא איז אביסל שווער צו פארשטיין, וואס איז זיין לימוד, כאילו, יא כ'פארשטיי, ביידע האבן די זעלבע זאכן, דאס לעבט אויף רעגן וואסער, דעי לעבט אויף רעגן וואסער, אבער אזוי זאגט רבי עקיבא, עס איז נישט קיין לימוד ביז ווען איך דארף האבן וואסער, גארנישט, פשוט, דעי לעבט אויף רעגן וואסער און דעי לעבט אויף רעגן וואסער, פארשטיי, תבואה, אילן, לעצטע יאר, ירקות לעבט נישט אויף רעגן וואסער מען דארף צולייגן, אויב אזוי דו גייסט בתר לקיטה. איז פרעגט די גמרא מאי בינייהו וואס די חילוק צווישן זיי צוויי? אמר רבי אבהו זאגט רבי אבהו בצלים הסריסין ופול המצרי איכא בינייהו די חילוק ביי זיי איז צוויי זאכן א משנה די משנה רעדט פון בצלים הסריסין קליינע צוויבעלעך ופול המצרי איז עפעס א באנדלעך אזוי האט מען שוין פריער דערמאנט זאגט אזוי דתנן ווייל מיר האבן געלערנט בצלים הסריסין ופול המצרי שמנע מהן מים שלושים יום לפני ראש השנה דרייסיג טעג פאר ראש השנה האט ער שוין מער נישט געגעבן קיין וואסער צו זיי, איז די הלכה איז מתעשרין לשעבר ומותרין בשביעית, היות דו האסט נישט געגעבן קיין וואסער דעמאלס, איז דאס דאך געוואקסן אויפ'ן צוריקוועגס, אויב אזוי מתעשרין לשעבר, באלאנגען זיי לאמיר זאגן צום צווייטן יאר. אויב ס'איז א שאלה אז די נעקסטע יאר גייט זיין שמיטה, זאלסטו וויסן אז עס באלאנגט נישט צו שמיטה, האסט נישט געגעבן קיין שום וואסער, האסט גארנישט געטון, אויב אזוי באלאנגט עס אויף צוריק. ואם לאו, אויב האסטו אבער יא געגעבן וואסער, אסורין בשביעית ומתעשרין לשנה הבאה. איז אויף דעם זאגט ער, זאגט רבי אבהו, איך האב א פשוט'ן תירוץ. די חילוק צווישן זיי איז, קען די משנה קלאפן לפי יעדער איינעם צו לפי אדער נישט. לפי רבי יוסי הגלילי, וואס ער זאגט איך קוק ביז ווען איז ער צוגעקומען צום וואסער. דא איז פשוט, שטימט די משנה זייער גוט, אויב די בצלים זענען נישט צוגעקומען צו וואסער די דרייסיג טעג פארדעם, האבן זיי דאך געענדיגט צו טרינקען וואסער אויפן פריערדיגן יאר, אויב אזוי זאג איך גיי בתר די לעצטע יאר. מה שאין כן לפי רבי עקיבא, וואס די גאנצע זאך איז נאר ביי נעיטשער ווי אזוי ארבעט די סארט ירקות, איז עס גענוג רעגן וואסער אדער ניין איך דארף צולייגן אנדערע וואסער? דא דארף דאך צולייגן אנדערע וואסער. אויב אזוי קומט אויס אז די משנה קען נישט גיין לפי רבי עקיבא. אויף דעם זאגט רבי אבהו, פרעגסט מיר וואס די חילוק איז? די חילוק די זמנים בלייבן די זעלבע. תבואה איז הביא שליש. אילן איז חנטה. ירקות איז לקיטה. וואו איז דען א חילוק לגבי די משנה? די משנה שטימט לפי רבי יוסי הגלילי אבער נישט לפי רבי עקיבא.